משיחת ז' תמוז תשמ"ב. דער סיפור איז וויאזוי דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה ואהרן אז זאלן גלייך נעמען די מטה האלקים און זאלן ברענגען מים עס פאר די יעדער אידן און פאר אלע אידן און אויכעט פאר בעירם ווי רשי טייטשט דאס אפ אז הקדוש ברוך הוא חס אפילו על ממונם של ישראל איז אין וואס פאר א מעמד ומצב זענען אידן דעמאלט געשטאנען, און ווער זענען געווען די וואס האבן געמאנט היתכן ס'איז ניטא קיין מים און געמאנט מיט א תלונה וכו', איז דאס געווען אין אזא מין מעמד ומצב רוחני וואס תורה דערציילט אז. כדי מ'זאל דערפון אפלערנען א הוראה וועגן גדלות פון אידן אין וואס פאר א מעמד ומצב רוחני ער זאל זיך ניט געפינען, אפילו בשעת אידן שטייען אין אזא מין מעמד ומצב אז מען האט א תלונה אויפן אייבערשטן כביכול און אויף משה ואהרן, און ביז אין אזא מין אופן אז משה ואהרן דארפן אנטלויפן צו דעם משכן מפני תלונות בני ישראל, זאגט אן דער אייבישטער צו משה ואהרן אז זיי זאלן גלייך נעמען די מטה אלוקים און גלייך נאכגעבן אט דאס וואס די מתלוננים מאנען אז ווילן האבן מים פאר זיך און פאר בעירם, און זיינען מאכן, און דערנאך איז דאס געווען אין אזא מין אופן וואס לכאורה. איז דארף מען זיי באווארענען אין עניינים פשוטים אין אידישקייט, דערציילט ער אין חומש אז דער חילוק אין קידוש השם וואס ס'קאן זיין וואס פעלט אין די רואים ושומעים, צי דאס איז על ידי הדיבור אל הסלע צי דאס איז על ידי ההכאה בסלע, איז צוליב אט דעם חילוק וואס מ'האט ניט משפיע געווען און באוויזן אידן, קידוש השם אין גאר דעם גרעסטן אופן איז געווען די תוצאה פאר משה ואהרן ווי דערציילט אין חומש, וואס דאס באווייזט זיך אז אפילו אז וואלט זיי האבן באוויזן א קידוש השם ווי ס'איז געווען ביי דעם ערשטן מאל וואס מ'האט גענוג באקומען מים פון דעם סלע איז זיכער געווען על ידי ההכאה און געווען על ידי משה רבינו און געבראכט צו קידוש השם הכי גדול. איז ניט קוקנדיק וואָס אידן לאחרי מתן תורה זיינען געשטאַנען כביכול אין אַ מעמד ירוד אַז ויתלוננו און תלונות בני ישראל און מען דאַרף צוליב זיי אַנטלויפן באַהאַלטן זיך אין משכן השם זיינען זיי ווערט אַז דער אייבערשטער באַווייזט זיי גלייך ניסים גלויים. און באווייזט זיי אז זי איז עד עלם און אז מ'איז דאך מוכן אויפצונעמען גילוי אלוקות און קידוש השם אין אן אופן הכי גדול והכי נעלה ביז אז צוליב דעם חילוק צווישן קידוש השם וואס קומט אראפ ווי ס'איז געווען די מים בפעם הראשונה על ידי הכאה און די קידוש השם וואס מ'האט זיי געקאנט צוברענגען דערדורך וואס מ'האט עס גע'פועל'ט על ידי הדיבור האט עס געווען אזא מין גרויסער אונטערשיד מיט אזא מין גרויסער אויפטו וואס איז דאך פארשטאנדיג ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פון דעם גדול העונש פארשטייט מען דעם גדול ווי ס'וואלט געווען ווען מ'וואלט געטון ווי מ'וואלט ניט געדארפט נענש ווערן על אחת כמה וכמה בדורינו. וואס יעדער איד וואס איז דורכגעקומען און געקומען כאוד מוצל מאש ואחרי די גזירות המבהילות וואס איז געווען און ער איז געבליבן א מאמין בהשם ובתורתו על אחת כמה וכמה אט א די וואס געפינען זיך אין ארץ אשר תמיד עיני השם אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה און אוירא דארץ ישראל און זכותא דארץ ישראל איז דאך א גוואלדיגער ענין אויכעט בגשמיות אויך בנוגע צו גשמיות וחומריות הגוף על אחת כמה וכמה די וואס זענען זיך מוסר נפש בגופם ממש ובכל יום להגן על ארץ הקודש ועל כל הדרים עליה. איז דאך פארשטייט מען דאך ווי מכל שכן וקל וחומר אז זיי שטייען אין א מצב הכי נעלה, ס'ארא ניסים דער אייבישטער באווייזט זיי און פאדערט אז מען זאל צוהעלפן אין דעם בכל אופנים האפשריים, און דעמאלט איז דאס זיכער מצליח, סיי בנוגע צו די עדה. און סיי בנוגע אפילו צו בעירום צו ממונם של ישראל אז עס בלייבט אויך גאנץ, דאס דארף נאר געטאן ווערן אין אן אופן אז מען הייבט אן אן ענין טוב, בפרט בנוגע פארבונדן מיט פיקוח נפש איז מען דאס ברענגט מען דאס אויכעט לידי הסיום והגמר, און בפרט נאך אז מען האט געזען ניסים גלויים אין דעם ענין גופא. ובהקדם צו די שאלה הידועה אז לכאורה אויף באווייזן א נס דארף דאס באוויזן ווערן דווקא דורך א צדיק הכי גדול דערציילט תורתינו תורת אמת אין א ריבוי סיפורים אין שס און אין מדרשים אז דער אייבערשטער באווייזט ניסים גלויים אפילו דורך א בעל חי על אחת כמה וכמה על ידי א מדבר, ניט רעכענענדיק דערמיט אין וואָס פאַר אַ מעמד ומצב דער דורך וועמען דער נס קומט אַראָפּ, באַווייזט דורך אים דער אייבישטער דעם נס וויבאַלד אַז אידן דאַרפן אָנקומען צו ניסים, און בשעת ס'איז דאָ אַ מעשה רב כמדובר אין צענדליקע סיפורים וואָס אַ סיפור אין תורה איז דאס א הוראה, און א הוראה נצחית ווייסט מען אז דער אייבישטער איז ניט קיין מוגבל אין א שכל פון א מענטשן, און בשעת עם קומט אויס אז מען דארף באווייזן א נס, און דאס קען זיין דורך א בעל חי אדער דורך א מדבר, על אחת כמה וכמה אז דאס קומט אראפ דורך א אידן וואס ער איז מגין, א בגופו ובנשמתו במסירת נפש בפועל. על הארץ ועל הדרים עליה, זענען זיי די גרעסטע כלים מתאימים, אז דורך זיי זאל באוויזן ווערן א נס, און חס ושלום צו זאגן אז די אלע ניסים גלויים וואס מען האט געזען אין די לעצטע וואכן, און וואס מען זעט אין די לעצטע טעג, איז דאס מצד כוחי ועוצם ידי פון א מענטשן, אפילו ווען דער מענטש איז א איד.

און חכמינו זכרונם לברכה און פון רבותינו זכרונם לברכה ווערט דערציילט מעשה בפועל, וואס דאס א מעשה וואס ווערט דערציילט אין תורה, ווערט עס א הוראה נצחית בכל מקום ובכל זמן, אז דער אייבערשטער באווייזט א נס דורך דעם ביי וועם און דורך וועמען ביי עם קומט אויס, ניט ווי ס'קומט אויס ביי בשר ודם. על אחת כמה וכמה אז די ניסים זענען באוויזן געווארן דורך בני אברהם יצחק ויעקב וואס שטייען מיט מסירת נפש בגופם להגן על הארץ ועל הדרים עליה.